ר' אביגדור רעדט פון די חרבן בית המקדש ווי כלל ישראל האט ליידער געזינדיגט און אונזער הויז, מ'וועט שפעטער רעדן וועגן דעם, אונזער הויז די בית המקדש איז חרוב געווארן, ס'איז געווארן פארברענט ביי די רוימען וואס זיי האבן פארברענט אונזער הייליגע הייליגע הויז אונזער בית המקדש, און אויף דעם

ווייל היינט האט זיך אנגעהויבען און מארגען געווען אויכעט היינט א גאנצע טאג די גאנצע טאג און די גאנצע נאכט ס'איז נישט געגאנגען אין איין מינוט ס'טוק טיים און די רוימען האבן פארברענט די הייליגע הייליגע הויז בית המקדש און ס'איז א צייט וואס אונז פילן וואס אונז דארפן פילן זיך טרויעריג אויפן בית המקדש און אין די פריערדיגע צייטן איז געווען אידן וואס האבן געוויינט געוויינט מ'האט פארלוירן די בית המקדש. ס'איז געווען דאן? כאילו איך ווייס נישט ווי. יא ס'איז געווען אזוי ווי תשעה באב יא. ס'איז עכט געווען תשעה באב, ס'איז טאקע געווען, מ'האט געוויינט, מ'האט געוויינט, אונז זענען נישט העפי אויף תשעה באב, און ליידער אונז לעבן שוין אזוי אסאך יארן נאכן חורבן, און ליידער אונז שפירן נישט די קאנעקשאן צווישן די בית המקדש און אונזער הויז, און דאס איז ממש וואס רבי אביגדור רעדט היינט ביינאכט פארוואס שפירן אונז נישט די שייכות צו בית המקדש? פארוואס וויינען אונז נישט אויף די בית המקדש? פאר אונז ווארטן, אך ווען קען איך שוין עסן, ווען קען איך שוין טרינקן, ווען קען איך שוין זיצן נארמאל, אבער אונז ווארטן נישט, אונז וויינען נישט, אונז, פאר די הייליגע בית המקדש וואס איז חרוב געווארן. ליידער איז דא ווייניגער ווייניגער אידן וואס וויינען עכט פאר די בית המקדש איז חרוב געווארן.

מען קען נישט אנהייבן נאר אויף תשעה באב טראכטן פונעם בית המקדש און שפעטער פילן קאנעקטעד צו די בית המקדש. יעדן טאג זאגן אונז ווי אזוי ענדיגט מען וואס קומט נאך שמונה עשרה, מען זאגט עושה שלום במרומיו, וואס זאגט מען שפעטער? שפעטער יהי רצון מלפניך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אונז בעטן דער אייבערשטער זאל אונז געבן די בית המקדש במהרה בימינו, ווער האט אמאל געטראכט פון די ווערטער? הייב אן צו טראכטן, יעדן טאג רעדסטו פונעם בית המקדש דריי מאל, ביי שחרית זאגסטו, ביי מנחה זאגסטו עס, ביי מעריב זאגסטו עס, הייב אן צו טראכטן וואס דו זאגסט, אז ווען אונז אנהייבן צו טראכטן, ער זאגט שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, דו הייבסט אן צו טראכטן, און זאגט אוי די בית המקדש, יעדן טאג רעדסטו נאכמאל פון די בית המקדש, נאכמאל פון די בית המקדש, אזוי ווערט מען קאנעקטעד צו די בית המקדש, אזוי ווען עס קומט א יום טוב ווי א ליידער א טרויעריגע טאג ווי תשעה באב, דעמאלטס ווייסט מען פון וואס מען רעדט, מען הייבט אן צו טראכטן פון די בית המקדש, ווייל מען רעדט, איך האב גערעדט יעדן טאג, אוי פארוואס ווילן אונז האבן בכלל די בית המקדש, זאגט ער אז יונה הנביא, ווער געדענקט די מעשה פון יונה?

דאס איז געווען די תכלית פון די בית המקדש, מ'איז געווען נאנט צו אונזער טאטע אין הימל, ליידער האבן אונז דאס היינט נישט, און אונז קענען נישט זיין אזוי נאנט, אבער מ'טראכט נאך יעדע שמונה עשרה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, די אייבערשטער זאל אויפבויען בימינו אין אונזערע טעג יענקי, נישט מיינע קינדער, נישט מיינע אייניקלעך, נישט מיינע יארן, מיינע טעג, איך וועל דערלעבן משיח, איך וועל דערלעבן צו זען די דריטע בית המקדש, און אונז אלע זענען כהנים, אפשר, אפשר, קען איינער פון ענק זיין דער כהן גדול, אדער נישט דער כהן גדול, איז זיך א כהן, מאכן א עבודה, מאכן א שחיטה, מאכן א זריקה, ארויף גיין אויף די מזבח, קענסט זיך פארשטעלן? ארויף צו וואקן אויף די גרויסע מזבח, אויף די רעמפ פון די מזבח, קענסט זיך פארשטעלן, יא, קענסט זיך פארשטעלן זען די הייליגע מנורה, קענסט זיך פארשטעלן עסן שבת א שטיקל פון די לחם הפנים, אז טויזנט טויזנט אידן וואלטן געוואלט דאס זען, נאו וואן איז גאנע דו דעט, אונז גיימיר עסן א שטיקל פון די לחם הפנים, קענסט זיך פארשטעלן זען די עסן פון די קרבנות, פון די אלע קרבנות וואס מיר גייען עסן, און מען זעט די הייליגע שכינה אגאנצע אונז זעמער אזוי אסאך דארטן, און דאס וואס אונז בעטן איז שיבנה בית המקדש, אייבערשטער אונז ווילן קומען נאנט צו דיך, אונז ווילן קענען ברענגען קרבנות, אונז ווילן שפירן די הייליגע שכינה. און אזוי קומט מען נאנט צו די אייבערשטען, ליידער אונז האבען נאך נישט די בית המקדש, אבער אז אונז גייען טראכטען יעדען טאג פון די בית המקדש, ווען עס קומט תשעה באב גיימיר זאגען אה, יעצט איז די צייט וואס ליידער די בית המקדש איז חרוב געווארען, איך וויל ווערען נאנט צו די אייבערשטער, איך וויל ווערען קלאוז צו די אייבערשטער, און היינט איז די צייט וואס אונז דארפען עס מאכען, אבער ליידער אונז האבען אפשר נישט געטראכט א גאנצע יאר פון די בית המקדש, איז יעצט א גוטע טשאנס צו אנהייבען, מען זאגט היינט שמונה עשרה ביי מעריב, אדער מען גייט זאגן א שמונה עשרה מארגן, זאל מען טראכטן שיבנה בית המקדש, די אייבערשטער זאל אויפשטעלן די בית המקדש במהרה, שנעל בימינו אין אונזערע צייט, אין אונזערע צייט זאל עס די אייבערשטער אויפשטעלן, און זאל מיר אלע זוכה זיין צו קעגן גיין משיח צדקינו און זען די נייע די נייע בית המקדש וואס די אייבערשטער גייט אונז אויפבויען.